עפּעס אַזױ װי דורך אים, דורך לאַזעבניקן, װאָלט זיך אַנטפּלעקט פֿאַר מיר, װי קײנמאָל נישט ביז אַהער, דער דזשונגל פֿון צװישן-באַציִונגען, דעם תּהום פֿון מענטש-צו-מענטש-אױסניצונג. ער, לאַזעבניק, איז אַן אױסניצער. דער תּהום װאַקסט אױס פֿאַר מיר אין אַ מוראדיקן פֿאַרנעם. איך קאָן נישט אײַנליגן, איך קאָן זיך קײן אָרט נישט געפֿונען, ביז איך נעם זיך חושד זײַן, אַז אפֿשר בין איך גאָר אַלײן קראַנק

פועלט ביי אים איר זאלט נישט דארפן גיין צופוס אין דעם מארש, ער זאל אייך פארשרייבן אן ארט אויף א פור ווי עס קומט אן ערנסט קראנקן. דער קאטארגע דאקטאר גייט טאקע אסאך אן צי אן ארעסטאנט איז יא ערנסט קראנק צי נישט, טענה'ט לאזעבניק. אוודאי ווייס איך אז ס'גייט אים נישט אן שטארק, פונדעסטוועגן פארשרייבט זיך. אויב ס'איז מעגליך עפעס צו טון, איז נאר אין וועג אין צייט פון מארש דורך די באגלייט זעלנער אליין דורך עטליכע רובל אויב מען האט זיי נאר, זאגט לאזעבניק און ציט אויס יעדעס ווארט זיינס. וויל איך האפן אז איר האט מיט זיך געלט. גראד נישט, ווען כ'וועל שוין זיין

און אָט ביסטו גאָר אַליין, אין פֿאַרגלײַך מיט לאַזעבניקן, ממש אַ געזונקענער עגאָיִסט, האָסט פֿאַרגראָבן אין אַ שטיקל צוקער אַ גאַנץ צענערל, האַלטסט עס בסוד ווי אַ גנבֿ האַלט פֿאַרגראָבן אַ גנבֿה און זאָגסט נישט אויס, צעטיילסט זיך נישט מיט קיינעם, דו נעמסט זיך דאָס רעכט,

אויך פאר דעם האב איך מורא, קרעכצט לאזעבניק, אויך ערגער קאן איך מיך פארהאלטן דא. נו, טוט ווי איר פארשטייט, זאגט שפירא מיט א שטיל געמורמל, טו ווי ס'איז בעסער פאר דיר, און פאר מיר איז אוודאי בעסער מיר זאלן צוזאמען גיין, מ'זאל אונז נישט פונאנדערטיילן. איך שעץ דיין גוטסקייט צו מיר, זאגט לאזעבניק, אויך אייער גוטסקייט שעץ איך,

הונגער טעג אין פארשיקונג. אויך דאס מאל טוען מיר אזוי, שפירא און איך פארבריען טיי אין אונזערע טשייניקעס און מיר זעצן זיך נעבן לאזעבניקן פרישטיקן צוזאמען. מיר באדינען אים, מיר צעשניידן זיין פאיאק מיט אן אימפראוויזירט מעסערל, מיר גיסן אן טיי אין זיין בלעכן קריגעלע, מיר נעמען אראפ פון די וואנט נעגל, אונזערע טארבעס, אויך לאזעבניק'ס טארבע, מיר נעמען ארויס צוקער, מיר הייבן אן עסן.

באָריס רײַסט פֿונאַנדער זײַנע אױגן פֿון פֿאַרחידושונג. ער האָט, הײסט עס, נישט געריכט זיך, אַז זײַן חבֿר זאָל פֿאַרמאָגן אַזױנס אין זײַן טאָרבע, און ער, באָריס, זאָל נישט װיסן דערפֿון דער גאַנצער צײַט. װי קומט צו דיר דער קולבאַס? זאָגט שאַפּיראָ מיט אַ קול פֿון פֿאַרשעמונג. איך האָב עס מיט זיך נאָך פֿון אירקוטסק, זאָגט לאַזעבניק גאַנץ רויִק און געלאַסן, דורך אַ װעכטער געקראָגן עס, ער האָט עס פֿאַר מיר געקױפֿט. האסט דאך אזוי ווי איך נישט געהאט קיין געלט מיט זיך. געהאט אביסל, טאקע אביסל נאר, מער האב איך טאקע נישט. וואזשע האסט עס בעדארפט האלטן בסוד פון מיר? שוין געגעסן הייסט עס בסוד פון מיר? צו איך וואלט דיר דען געשטערט אין דעם? אויב דו ווילסט האבן פאר זיך עפעס בעסערס צום עסן איז אדרבה, איך שטער דיר נישט, מיך ארט עס נישט, און אויב דו האסט נאך געלט ביי זיך

אָ, זײַ רואיק, רואיק, שטער זיך נישט, זאָגט שאַפּיראָ און שמײכלט צו. ס'איז אַלץ ווי עס באַדאַרף צו זײַן. ס'איז אַלץ אין דרך-הטבֿע. גײ אָן מיטן עסן. נעמסט שוין פֿילאָזאָפֿירן, זאָגט לאַזעבניק מיט פֿאָרװוּרף. פֿילאָזאָף מײַנער, מיטן דרך-הטבֿע! עס ברודער עה און מאך זיך נישט נאריש, קאלבאס פארשטייסטו מיך איז אזא זאך וואס האט נישט ליב קיין צופיל מיילער, קאלבאס איז אזוי צו זאגן מאניסטיש. לאזעבניק ווענדעט זיך צו מיר, אן אמת'ער לץ ווי איר קוקט אים אן, אבער א גוטער חבר, איך זאג אייך.

קיין ווארט נישט מער איצט וועגן דעם באשטייט שפירא, און צו מיר זאגט ער מיט געפליסטער, פארגעסט דערווייל אין דעם, איך בעט אייך, מיר דארפן גיין צו דער לענא מיט א לייכטן געמיט, אז דער געמיט וועט זיין לייכט, וועלן אויך די פיס זיין לייכט. כ'וואלט עפעס געזאגט דערויף, אבער כ'האב קיין צייט נישט, כ'בין פארנומען. כ'העלף דאך א חולה, איר פארשטייט שפירא, א חולה.

איך טו א הויבן מיין קאפ און איך פרעג אים, פארוואס ליגט איר נישט אויף אייער ארט? פארוואס רוהט איר נישט? מיך רופעט וואס די קאמישע סצענע מיטן ווארשט האט אייך שטארק אויפגעטרייסלט, כ'האב עס געזעהן. ניין, נישט אויפגעטרייסלט זאג איך, נאר איבערראשט מיט איר אפטקייט. נישט דאס ערשטע מאל אז מיר קומט אויס צו זיין אן עדות פון אזוינע סצענעס. מיך ארט טאקע וואס איר נעמטס עס אזוי שווער, צו האט איר אלס נאכנישט שלום געמאכט מיט דעם מענטשנס סתירות מיט זיינע שוואכקייטן? און איר האט דען שלום געמאכט? אבער איך נעם עס, אזוי צו זאגן, מיט אביסל פילאזאפישן זאלץ, אז מען באזאלצט עס, קריגט עס א בעסערן טעם, איך זאג אייך, פון אונזער א שמועס נעכטן שטויס איך זיך אן אז איר פארנעמט זיך מיט פאעזיע,

ווי גאט זאגט איר? יא יא. און וואס שייך קאלבאס איז אויך די אייגענע מעשה, פילאזאפיש זאלץ העלפט אסאך ארויס אין דעם, איר פארשטייט, קאלבאס איז דאך נישט מער ווי א משל אויף דער וועלט אויפן לעבן, עס באשטייט פון אנפילעכץ פון אינהאלט הייסט עס, און פון א הייטל פון פארעם הייסט עס, איין פילאזאף זאגט אז אינהאלט און פארעם זענען צוויי באזונדערע זאכן, א צווייטער פילאזאף זאגט אז אינהאלט און פארעם זענען איינס,

ווען איך האב געלט ביי זיך וואלט איך עס אים אוועקגעגעבן אז ער זאל אין די טעג פון מארש קאנען קויפן פאר זיך בעסערע עסנס און אויב מעגליך אפילו פועל'ן פאר אים ביים קאנוואוי צו געבן אים א פלאץ אויף א פיר אז ער זאל נישט דארפן גיין צופוס. איך שטעל זיך אויף, נעם דורך שפירא'ן מיט די אויגן, שפירא נעמט אויף מיין קוק און זאגט ווייטער, איר מיינט אז איך שפאס? ניין, איך מיין דאס מאל ערנסט, איך קען לאזעבניקן פון אמאל, איך בין מיט אים יארן צוזאמען אין טורמע, ער איז נישט געווען אזוי, עפעס איז אין אים מיט אמאל איינגעבראכן, גראד איצט ערב באפרייען זיך, איך בין שטארק אומרואיג וועגן אים, ער איז געווען אן אמת'ער רעוואלוציאנער, אן אמת'ער סאציאליסט,

עס קען גאר זיין, זאגט שפירא, אז לאזעבניק האט אליין אביסל געלט באהאלטן ביי זיך, זיכער בין איך נישט, אבער מעגליך איז עס. אט א שטייגער האט ער מיר נישט אויסגעזאגט וועגן דעם ווארשט. אויב ער האט געלט און זאגט אפילו אייך נישט אויס, דארפט איר דאך לויט אייערע פריערדיגע רייד אויך דאס פארשטיין און מוחל זיין, איר ווילט דאך זיין א דן לכף זכות. איך בין. איך בין זייער גערירט פון אייער אנבאט. נישט נויטיג צו זיין גערירט דערפון, איך פראווע נישט קיין צדקות, איך באפריי זיך נאר פון א קאשמאר, דאס אלץ, פון זינקען אין תהום, ווי איר זאגט, דאס בעסטע איז נישט פארמאגן קיין זאך, נישט קיין קאלבאס און נישט קיין צענדרל.

געקומען דער גוטער פרימארגן צו פארלאזן אלעקסאנדראווסקער עטאפן טורמע, אונזער לעצטע טורמע. אנהויבן אונזער צופוס מארש צו דער לענא, גאנג דורך ברייטע סטעפעס, גאנג צו באפרייאונג.

און קיינער וויל נישט, בכלל, שוין אויף דער ערשטער מינוט ארויסווייזן מידקייט און אפגעלאזנקייט, אפילו לאזעבניק האט זינט פאריגער לעצטער נאכט אפגעשוואכט זיינע קרעכצן, און איצט אין פרימארגן איז דוכט זיך קיין שפור פון א קרעכץ נישטא אין זיין גאנצער האלטונג, ער שטייט אנגעחאלאטעוועט מיט דער טארבע אויף זיך און זיין פנים איז אויפגעהייטערט. איך שטיי מיט אים אין ריי, איך ביים ברעג,

נאָר װי אָפּרי לאַגערן. אַזױ שטײען מיר און װאַרטן. מיר האָבן די בוראַטישע סטעפּעס קײנמאָל נישט געזען. אָט-אָט, באַלד װעלן מיר שפּאַנען איבער זײ. דער אָפֿיציר-קאָמאַנדיר גײט דורך פֿאַרבײַ דער גאַנצער לענג פֿון דער מחנה. מיט אים גײט מיט זײַן פֿרױ, אױסגעפּוצט זומערדיק, אין אַ העלן קלײד און מיט אַ בלױ-װײַסן ברײט-ראַנדיקן הוט אױפֿן קאָפּ. די בלוי-ווייסקייט פון איר הוט גיט אונז אלעמען א בלענד פאר די אויגן, עס דערמאנט אונז קלאר אז עס זענען נאך פארהאנען אויף דער וועלט נישט קיין ארעסטאנטישע קליידער און אז מענטשן, דערהויפט פרויען, פוצן זיך נאך. אונטערן בלענד פון דער אפיצירישעס הוט גיט מיר מיט א מאהל א באזונדער שניט איבערן הארץ, דער גרויער ארעסטאנטישער כאלאט וואס הענגט אראפ אומגעלומפערט פון סלאווי'ס דינע אקסלען ביז ארונטער צו איר טראט.